אָ, דו, װאָס האָסט די הײַזער געגעבן אַזאַ פֿליסיק מאָרגן-ליכט! דײַן פּראַכט זאָג איך אָן! קוקעריקו, איך בין אַ האָן! דער װעװריק, װי אַ קלײן בעטלערל, בעטלט מיט די פֿעדערשטע פֿיסלעך און זוכט ניסלעך אױף צו באַהאַלטן. אױף דעם נאַקעטן בױם דעם צעשטראַלטן זינגען די ריטלעך, ווייך טייכלט זיך דאָס ליכט אויף דעם הויז אַנטקעגנאיבער. אָ, פֿאַרגיב מיר דעם פֿאַרגלאָצטן קרעי, דײַן פּראַכט פֿון בלויז איין בלאָק, זאָג איך אָן. קוקעריקו, איך בין אַ האָן. נישט קיין מאַמען, נישט קיין פֿון וואַנען, דאָ בין איך און פֿון דאַנען נאָר וואָס אויסגעפּיקט פֿון אַ חלום. ערשטיק, הײַנטיק און נישט טויזנטיעריק. דאָס צעשמאָלצן גאָלד האָט זיך אין דער קילער לופֿט דין צעזילבערט. יעדער מילב ווערט אַ שפּריצל זון. ס'רופֿט מײַן איצטיק לעבן דעם פֿרימאָרגן, זאָג איך אָן, קוקעריקו, איך בין אַ האָן. ויהי ערבֿ, ויהי בוקר, ס'רײַסט מיר אָן אַ שטיקל הויקער. עס טוט וויי די פלייצע, וויי א צרה הייבט זיך אן, כ'מוז פארט זיין א אידישער האן. מיין שכן קרעהט מיט דעם אויטא הארן צו מיר ארויף א פרייליכן גוד מארן. דער שכן איז א גוי א מענטש, און איך א אידישער האן. Have you read the news? It's tough on the Jews! The Russians are magnificent! מאכט מיט די הענט מיין שכן צו מיר ארויף. Well, I've got to get going, so long! ענטפערט א אידישער האן. דער גרויסער יעקב זינגט פון בעט מיט מיר א קרייענדיגן דועט. וועלט און וועלט און וועלט און וועלט, ס'איז דער זין פאר מיר פארשטעלט. פון הימל פאלט ווי מאן געבאט, איך בין א קרייענדיגער אידיאט. בלוט און בלוט און בלוט און בלוט, טייכן שלעכטס און קברים גוט, יאמער פון קינד און שקלאפן-טראט, איך בין א קרעהנדיגער אידיאט. הונגער מויל און מענטשן קויט, קעפ דאס לעבן, לעב דעם טויט, גראב דיין קבר ווי א קראט, איך בין א טרויעריגער אידיאט. לער און וויסט און וויסט און לער, אויסגעטריקנט די לעצטע טרער, שאנד פארשטאנד.

פון בוך שטראלנדיגע אידן וואס איז ארויס אין נײַנצן זעקס און פֿערציק. מאצארט. ס'האט זיך מיר געחלומט, גוים האבן מאצארטן געקרייציגט און אים באגראבן אין אן אייזל קבר, נאר אידן האבן אים געמאכט א גאטס מענטש און זיין געדעכעניש געבענטשט. זיין אפאסטול בין איך איבער דער וועלט געלאפן. און באקערט יעדן איינעם וואס כ'האב געטראפן. אומעטום וואו כ'האב געכאפט א קריסט האב איך אים געשמד'ט אויף א מאצארטיסט. ווי וואונדערליך איז פון געטליכן מענטש זיין מוזיקאליש טעסטאמענט. ווי דורכגענאגלט מיט געזאנג זענען זיינע ליכטיגע הענט. אין זיין גרעסטער נויט האבן ביים געקרייציגטן זינגער געלאכט אלע פינגער.

וועסט מיר ברענגען פולע אוצרות נאכט. זע וויפיל שעמעוודיגע פרייד פאר דיינע פינגער האב איך מיטגעבראכט. אזוי וועסטו זאגן צו דיין שווייגנדיגן באזינגער וואס ווארט אויף דיר אלע נאכט. צערטלען וועל איך די געוואגטקייט פון דיינע בארוועסע פיסלעך. ווען וועסט אנטלויפן פון טאטנס הויז. כ'וועל דיר ליינען אלע שענסטע גריסלעך וואס כ'האב דיר קיינמאל נישט געשיקט. איין אטעם ביסטו געלאפן איבער א שווארצע בריק. כ'וועל דיך שוין קיינמאל נישט לאזן גיין צוריק. אינדערפרי וועלן ערשטע טאגלעך ווארמען די קאלטע שויב, צוגעדעקט מיט א שטילן טונקל. וועט עפענען די אויגן א דערשראקענע טויב, און איך וועל קוים זיין לעבן דיר, אזוי קוים אז דו וועסט זוכן מיין קול, און איך וועל זיך דיר איינדאכטן ווי א מיינסעלע פון אמאל, און איך וועל זיך דיר איינדרימלען ווי אין פארנאכטן א שווייגנדיגער בוים, ווי א ציטער פון א צווייג, קוים ווי א שלאפנדיגער בוים. מיין טאטע יצחק. אז מען האט דעם אלטן יצחק געפירט צו דער עקידה, האט ער אויפגעהויבן צום הימל די פארטונקלטע אויגן. געזאגט האט ער מיט א שטים א מידער, כ'ווייס אז כ'וועל איצטער זיין דיין ווידער. קיין גוטער מלאך איז נישט אנגעפלויגן. ס'ווערט דאס פייער פלאמענדיגער און גרעסער, פאר מיין האלדז איז געשארפט דאס מעסער. דער אלטער יצחק האט זיך נישט גענארט, ווי ווען ער איז א חומש יונגל געווען, ער האט אויף קיין לעמל נישט געווארט. ווען מ'האט אים גענומען בינדן צום מזבח, און ער האט דערפילט דעם זענגענדיגן ריח, האט ער אזוי געטאן זאגן, גאט וועט די שחיטה נישט איבערשלאגן. ער האט אויסגערופן מיט א שטים א מידער, הנני! כ'בין גרייט צו זיין דיין ווידער. דער עלפטער. נישט אברהם האט א מזבח געבויט, נישט אן אייגענער טאטע האט אים באשערט דעם טויט, ס'האט אים צום מזבח געפירט א רשע אן אכזר, א שטאלצער איז געגאנגען א איד פונעם מחזור, אָ גאָט! אין זכות פֿון זײַן פֿרומער מאַמען װעט מען רײַסן זײַן לײַב מיט אײַזערנע קאַמען. אַ פּשוטן סוחר האָט מען אױסגעקליבן און װי אַ צדיק אים צום טױט געטריבן. װי גוט, װאָס ער איז אין די דריבנע אותיעלעך באַהאַװנט! איצט װערט ער אַלײן אין סידור אַרײַנגעדאַװנט. איצט װערט ער אין מחזור אַרײַנגעשריבן.

פרעס מיר נישט אויף ס'טויטע הארץ, גארסטע שטילקייט וואס וועקסטו מיך פון שלאף, שוין ווידער עפעס א ויהי, שוין ווידער א שטראף, וואס פארגינט מען מיר נישט אין באשערטן חושך מיינעם, די לאמטערנע מיינע צו דער אייביגקייט. זיידע ענזל, גרויסער שויסיג, ערשטער נאמען פון מיין שטאם,

און איך וועל מיט זיי פארוויינען דיינע פאררויכטע וועלטן. צו וואס האסטו באדארפט אז ס'זאל זיך אויף דער וועלט ארומדרייען מיין ברודער בנימין? דערמיט האסטו אים אויסדערוויילט, וואס האסט אים אלעמאל פארזען און פארטיילט. ער האט געשניידערט, געוועבט, און אויך מיר געלעבט, כדי וואס? כדי זאלסט אן ארעמען וועבער אויסשטאטן אין בגדי קאנצענטראציע לאגער און אים אונטערפירן אן תכריכים און אן א באגרעבער צום קוימען. און ביי דער רעכטער זייט האסט אים נחת באשערט, האסט זיין וועג באשווערט מיט דעם איינציגן טרוים פון זיינע טרוימען. זיין לאכנדיג שטיקל פרייד מיט די פעך-שווארצע זונען, און בא דער לינקער זייט זיין שווער-לייביג ווייב פון א שטעטל אנאנס, וואס האט אים אויפגעזוכט, געפונען, און זיך פארנומען צעטיילן ביסן פאר ביסן ארעמקייט. אויף וואס האסטו באדארפט דעם נארישן וויץ? האסט געגעבן א בליץ און באשאפן א שטיקל אומגליק? פון אלץ האסטו אים געקארגט? האסט אים געהאלטן אין איין פארפאטשן, פארשעמען און נישט דערקענען. אבער אפגעהיט האסט דאס נפש זיינס, ווייל דו האסט אים זייער נויטיג באדארפט צו פיר און פערציג יאר פארברענען. ליבער הייליגער נאמן, מאי קא משמע מיין ברודער בנימין? אויף וואס האסטו אים באשאפן און קיין קרישקע גליק אים נישט געגעבן? צו וואס זיין גאנץ לעבן פארשעמט?

פון מיין בוך דעם טאטנ'ס שאטן, ערשינען אין נײַנצן דרײַ און פֿופֿציק. פארנאכט. אין דעם געמעל פון פארנאכט, אין די גליאיקע טאלן, שפיגלען זיך דרימלענדיקע, ציטערדיקע שטאלן. דער שפעט-זומער צעשמעלצט זײַן קרוין און באַגאָלדיקט דעם הימל מיט פֿײַערדיקן דערשטױן. דאָס װוּנדער ברענט. דאָס האַרץ שטעלט זיך אָפּ. די רױטן, די בלױען קריגן אַ גילדענעם טראָפּ אין די אָרעמס פֿון קאַלטע, פֿאַרטרױעריקטע פֿאַרבן, לעשן זיך ביסלעכװײַז שטיקער לעבן און שטארבן. האלט איין דעם אטעם. טויט אפ יעדער פארלאנג. ס'קומט אן די רגע ווען פארב ווערט געזאנג. פארט א איד. פארט א איד קיין ארץ ישראל. וויינען אין אים אלע פריידן. וואס נענטער ער קומט צום טויער פארגינט ער זיך נישט דאס לעבן, געוואלד און סטייטש וויינען אין אים אלע פריידן. דער איד איז א פליט, זיין ווייב האט מען פארפייניגט, איין קינד פארברענט, א צווייט קינד איז געשטארבן פון געשווילעכץ, געוואלד און סטייטש וויינען אין אים אלע פריידן.

און אלץ זאגן מיט א טייערן שמייכל שלום, אט ווי איר הערט, שלום. ס'הייסט, געוואלד געשריגן, דאס איז דאך א תירוץ פאר די בענטשליכט? ס'איז אן אקאדעמישער תירוץ מיינע פריינט. ליבע פריינט, גלייבט מיר איך בין נישט אויסן אויפצולעבן דעם אלטן ריב. פאראן בילכערע זאכן אויפן וועג. גלייבט מיר ס'איז נישט אין אונז געווענד ווי לאנג זיידע לשון זאל לעבן. ער וועט לעבן אזוי לאנג עס איז אים באשערט, ווי דער אייבישטער האט אים אנגעצייכנט יארן, און לאזן אזויפיל געטרייע אור-אייניקלעך וויפיל ס'איז באשערט. כ'האב בלויז געוואלט משל'ען א משל, און אויסבויען א נמשל, לאזט דעם זיידן רעדן א ווארט. אז מען זאגט אים שלום, לאזט אים עפענען ס'מויל און זאגן, צווישן מנחה און מעריב, גאט העלף, אדער גוט יאר. אדער א לעבן אויף דיין קאפ יונגער שלום'טשיק וואס דו גיבסט אפ כבוד א זיידן. א בריוו צו זיך. כ'ווארן דיך אויפן אויער קיינער זאל נישט הערן, כ'גיב דיר חלילה נישט קיין באפעל, ווערסט מיר א באלעבאטישער רעבעל. הער זיך איין, כ'וויל דיר דיין שמחה נישט פארשטערן, אבער וויפיל טעפלעך האניג קענסטו פארטראגן? קענסט שוין באלד זאגן אלץ וואס מען וויל זאלסט זאגן, אפילו דאס אומדערווארטע, דאס שטוינענדיגע איז זייערס. איצט האבן זיי שוין מיט דיר א בשותפות'דיג גריבל. דאס האבן זיי דיך פאר זייער אנפאן טעריבל געקרוינט. אבער עפעס אין דיר מוז דאך בלייבן געשוינט, מיר וועלן עס רופן איינזאמקייט, יא, מיר וועלן עס רופן איינזאמקייט. שטילערהייט זאג איך דיר אזוי, געדענק יענע טעג ווען פיר פינף הארטע ווערטער אויסגעקלאפט אין איין שטיק זענען געווען מוזיק,

האסט אנטקעגנגעטראגן גאנצע קוישן קלארקייט, דיין וואלדיג געמיט איז נאך איצט פארפלאנטערט, אבער אפילו דו אליין קומסט דארט נישט אריין, האסט מורא פאר דיין איינזאמקייט. וואס ארט דיר? לאמיר עס דערווייל רופן איינזאמקייט. און דאך איז עס נישט איינזאמקייט נאר די הייליגע אומבאפוצטע אינהאלטסלאזיגקייט דיינע, דאס וואס זאגט בוים, אן גרין אפילו, דאס וואס זאגט מענטש, מענטש, מענטש, און ס'איז שוין א תפילה, דאס וואס זאגט צו זיך איך, און ס'איז שוין דראמאטיש, נאך איידער עס ווערט גראמאטיש. זע ווי דו ביסט ארום געשווימבערט מיט אזויפיל אינהאלט. נו גוט, האסט דערלעבט דעם טויט, שרייסטו געוואלד, אבער וואו איז דא דיין תמעוואטע שווייג? האסטו מורא דערפאר? ווייל מען קען עס נישט דעקלאמירן? ביסטו דער טרויער מארשאליק, דער אפלאדירטער קלאגער, דער פארזאגער פון א גאנצער עדה שטומע לעפצן? אבער פרואוו דו געבן דעם קרעי וואס דו חלש'סט געבן. נעם גיי קריק צום וואלד אין דיר, צום פארצווייגטן מאכיקן פלאנטער. האב דעם כח צו פארלאזן אן אויבנאן. זיי צוריק א יונגער איד, א ניט געציילטער, א ניט דערמאנטער. זיי, קענסטו? וועסטו צוריקגיין צו דעם, וואס פארפאלן מיר האבן גערופן איינזאמקייט? ניין, וועסט נישט. ווארן איך דיך פון דעסוועגן אויפן אויער, פאראן אין דיר אן אייגענער, נישט נאר א קהל'שער טרויער.

זײַנע טײַערע אױערן האָבן זיך אײַנגעהערט, זײַן ליב מױל האָט זיך געקװיקט מיט באַטעמטע װערטער. ער איז געלעגן און געװאַרט אױף נס, די װערטער זאָלן זיך נעמען קײטלען אין רײד, קלוגע רײד! װי לאַנג קען אַ פֿאָלק לעבן מיט טרױער? נאָכן טרױער מוז קומען מעשׂימדיקע פֿרײד. זאָל דאָס פֿאָלק אױסטאָן דעם חורבן-זאַק! און זיין קלוג אין בבל מיט דער חכמה פון ירושלים. אונטער דער גליענדיקער זון האבן זיך געטוליעט און געווארעמט די ערשט געבארענע סמכ'ן ווי קליינע קעצלעך. די תו'ן האבן נאך אלץ געהאלטן וואך. יחזקאל'ס הארץ האט געקוואלן פון פרייד. נישט נאר וואס זיין צונג איז געווען איינס מיט לשון, נאר וואס זיין פאלק האט אים געלאזט

דער נביא יחזקאל האט געלאכט ווען ער האט געזען ווי דער ווילדער איד האט א ביס געטאן זיין ווייב, זי אויפגעוועקט פון שלאף און איר געוויזן אן אקערשט געמייסטרעוועט ווארט וואס איז געווען בויגעוודיג און קלוג. דער ווילדער איד האט גענומען די צוויי סמכ'ן מיט די צוויי תו'ן און זיי צעשטעלט ווי א מזיק און געזאגט מתבוססת. ער האט געוויזן זיין ווייב ווי ס'ווארט צאפלט.

פונעם רויש וואס ס'ווארט האט געווינטלט. ערשט איצט איז אויף אים געפאלן די אמת'ע אימה, די שווערע תרדמה וואס שטיקט אויס ווערטער מיט מיין, האט אים צעוויגט יעדער אבר. אז ער האט זיך אויפגעכאפט, האט אין אים געלויטערט א געדאנק, און זיין דורשט איז געווען געשטילט ווי ער וואלט געזיפט א קילן וויין-געטראנק. דאס ווארט פון כנען, פון אמורי און פון חת,

ואומר לך בדמיך עליך בדמיך בדמיך עליך בדמיך חיי דער געדאנק האט אים געטאן א ברי, דער וואונדערליכער זאג האט אים א שלאג געטאן אין פנים ווי א גרויס ליכט, בדמיך חיי, יחזקאל האט נישט געוואלט אפלאזן דעם געדאנק פון א נישט געוויקלט עופה'לע מיט א נישט אפגעשניטענעם נאפל וואס וואלגערט זיך אין בלוט,

עס האָט אַ בלאָז געטאָן אַ קיל ווינטל צווישן די גראָזן. יחזקאל האָט נאָך אַלץ געמורמלט, עלייך, בדמייך, בדמייך, עלייך, און געלאַכט, וואָס אים איז אַנטפּלעקט געוואָרן דאָס געבורט פֿון לשון. נאָכדעם, ווי דער פֿאָטער דער אַמורי און די מוטער פֿון חית האָבן עס אַ וויינעדיקס אַוועקגעוואָרפֿן אין בלוט-געבורט, און ס'האָט זיך אײַנגעקלעפּט, אײַנגעפֿלעקט, איינגעוועלגערט, איינגעווייקט, איינגעפעסטיגט אין בלוט. ואומר לך, און איך האב דיר נאכמאל און נאכמאל געזאגט, בדמייך חיי. עלטער, דין און דורכזיכטיג, די ליבשאפט פון עלטערע יארן. באַוועגסט זיך אומזיכער אויף לייב ווי אויף ערד. מיט רעכענונג נעמסטו די קראַפט דיינע שפּאָרן. דערשפּירסט דעם שטאָך פון יעדער טאָג וואָס איז דיר באַשערט. ס'איז דיר אַ שאָד וואָס האָסט פאַרזען אַזויפיל זונפאַרגאַנגען און בלומען, ביימער און גראָז קריצן איין אין דיר דאָרניקע געזאַנגען. טרעטסט אויף לעבן ווי אויף גלאז. שאָטנס קריגן פאַר דיר אַ טיפן באַטייט. נעמסט אָן אַ קילן שמייכל ווי אַ געשאַנק. ווערסט קאַרג אויף גאָטס שפע פון צייט. ביאָגראַפיע. ס'טרויערן אויף אין מיר זינגענדיקע ערטער. זיי שטעלן זיך אויס

קיין קינד אין וויג, פאר נישט דערשטעכן מיטן אמת ווי מיט א שווערד, פאר קריכן אונטער דער ערד דורך אלע געפארן, אבי אן ווייטיג צו נארן, על חטא, על חטא אויף מיין קינדישן געטרויען, פאלשע, פריינטשאפטליכע קלויען, פאר נישט ווארטן אויף לוינען, נישט צאלן מיט שלעכטס, שוינען דעם מענטש אין יעדער בירגער פון סדום. פאר אוועקלאזן צענדליגער יארן מיטן פרעמדן שטראם, פאר מיין גע'אידלטע חסידישקייט, פאר בטחון און אידישקייט על חטא. כ'וועל זיך איינגלויבערן, כ'וועל זיך איינגלויבערן אין דעם שטויבעלע וואונדער וואס פלעקט דעם אויסזיכט אויף צוריק. אזוי ווייט ווי דער טונקלער בליק קען צוריק חלומ'ען צוריק זעהן. אין דעם אויפגעטויכטן אויפגעלויכטן טונקל העלט אויף א האלבער אפגעראטעוועטער שטערן וואס האט נישט באוויזן חרוב צו ווערן. א שטיק אויפגעריסענער פלאנעט וואס האט אמאל געהאט לעבן, גרינע שעפע, פאשעדיגע זעט, עדות, מיינע טרערן פארלאפענע אויגן, די ווייטע פלארע, די בלוט-באטרויבטע אונטער א הימל פון אייביגן אונטערגאנג, די בלעטער וואס וויגן זיך ווי גלעקער באטויבטע אן קלאנג אויף פון קיינעם נישט געזעענע ביימער אין א ליידיגער וועלט. כ'וועל זיך איינ'אקשענען, זיך איינפלאנצן אין אן אייגענער אינטימער נאכט וואס איך האב אינגאנצן אויסגעטראכט און ארומגעוואנדערט פון אלע זייטן. כ'וועל געפינען אן ארט אין רוים ווי א פליג די גרויס און מיט געוואלד אוועקשטעלן דארט אויף אלע צייטן א וויג, א קינד, אריינזינגען אין דעם א קול פון א דרימלענדיגן טאטן, מיט א פנים אין קול, מיט ליבשאפט אין קול, מיט פארהויכטע אויגן וואס שווימען אין קינד'ס שלעפעריגע אויגן ווי ווארעמע לבנות.

וואס האסט מיך אויסגעלאכט, וואס האסט אויסגעטראכט מיין לעבעדיגע רעדעוודיגע אידישע וועלט, זי איינגעשטיליקט, און אין מיידאנעק וועלדל מיט עטליכע שאס פארטיליגט. ביסט געוואקסן, ביסט געוואקסן אויף דער דלאניע פון טאטע מאמע, ווען דו ביסט געווען זענען זיי שוין געווען מיט זייער ליבשאפט וואס האט ארומגעזונגען דעם צוקאפנס דיינעם מיט פארשלעפערטע לידער. זייערע יארן זענען געווען אריינגעציילטע רענדלעך אין דיינע טעג און נעכט. דעם זיידנס בארד, דער גלעטנדיקער פוך האט פרייליך געמאכט דיין פנים ווי א לאכנדיק מעשה'לע און געגעבן באווארעניש און האפט צו אפגעציטערטע טעג.

וואס האבן געלעבט אין דיר, זיך געיונגט, און דו האסט זיך געעלטערט. דער פארטיליגער פון דיין שטאט האט אויך פארטיליגט דיין וויג, דורכגעשאסן דעם טאטנ'ס הארץ און געטראפן א גאנצע וועלט מיט אידן אין הארץ פון דיין יונגשאפט. ווי לאנג ס'זאל דיר נישט באשערט זיין זיך צו עלטערן, זענען אלע דיינע יארן געקעפט. זיי וועלן קומען געעלטערט צו א הייל פון שטילקייט, זיך איינמויערן,

וועלן קומען די לעצטע די פליטים פון זאטקייט זיי וועלן קומען און זיך צערן ביזן אידישן ביין זיי וועלן זיין די אפווארטערס וואס וועלן האנדלען מיט פארשטאנד זיי וועלן שיקן מרגלים אין אידישן לאנד און ביז מען וועט זיי נישט ברענגען שווארץ אויף ווייס פון דארטן א שריפט אז די מילך און האניג האט זיך שוין צוטריפט וועלן זיי ווארטן

דאס טויטע אידעלע זינגט זיך און לאכט זיך. דער בראצלאווער גיט ארויס א תשובה, איידער דו האסט אנגעוואוירן די רחבות פון דיין שטילער אפגעפוצטער ענגשאפט, דעם נאמען ווי גוטן אייל וואס דו האסט פאראיבעריקט, די פריינט וואס צו זיי האסטו זיך דערנידעריקט, האסטו געטראגן דעם דלות ווי א קמיע אויפן האלז, און נישט ווי א יאך. ס'ליגט דיר נאך אוודאי אויף דער צונג דער טעם פון שווייגן און פון פארשווייגן זלזולים, איידער דו האסט פארלוירן דיין מעמד, דעם גאנצן געשפאן, די אדלערס, די וואס האבן דיר געטראגן בארג ארויף צו גדולה. דיין האנט איז געווען ריין, דיינע מחשבות באזוימט מיט שמחה. דיין געזאנג צום בורא עולם איז געווען דער צימרינג פון דיין יחידות. א קליין פענסטערל האסטו פארמאגט צו די חידושים פון געטליכן דרויסן. וואזשע בין איך אויסן? וואס איז די חשיבות פון מיינע רייד? ביסט נישט געווען שפארזאם מיט דיין עניוות. האסט עס פארשווענדט אויף אלע געמארקן. עניוות איז א טייער פארמעגן וואס מען דארף וויסן ווי זיך דערמיט צו באגיין.

דערפאר זאג איך נאכאמאל, עניוות פראווען דארף מען מיט זיינס גלייכן, מיט דערהויבענע, מיט גדולים וואס פארשטייען די טעמי הנגינה פון שווייגן און פארשווייגן. וואזשע האסטו איצטער פון דיין גאנצער עניוות? ביסט געבליבן שטיין אדם נאקעט צווישן ליידאקעס, זיי האבן פון דיר אראפגעריסן דאס שטריימל, די הויזן, דיינע מענטשליכע בגדים, דיך מבייש געווען, פארפייפט דיין געזאנג, האסט אנגעוואוירן דיין עשירות פון עניוות, ביסט געבליבן פארשעמט צווישן יונגאטשעס וואס האבן צעפלינדערט דיין פריינטשאפט. ברח! אנטלויף פון זיי! זאמל צוריק אן אזויפיל געזאנג וויפיל ס'איז דיר נאך באשערט. הויב אויף הויך דעם קאפ, טו אן א ריינע קאפאטע,

ממעמקים האב איך געזונגען צו אלע מיינע גוטע ליבע נאנטע, אבער פארכטיגער האט מיין געזאנג געקלונגען צו אייך די זעקס און דרײַסיק אומבאקאנטע. ראטעווע מיך פאר זיי, זיי פאר מיר, כ'האב קיינמאל פאר זיך אליין נישט געבעטן. האלט גאנץ די טרויעריגע משפחה פון זינגענדיגע שטאפעטן. דורך די אפגרונטיגסטע מורעס האב איך געוואגלט מיט מיינע טייטש חומש ספר תורות. פחדים זענען געווען מיינע נעכט, יללות מיינע טעג, מיינע שעה'ן פארשוועכטע טרערן. אה, ס'האט נישט איינמאל דער לודמירער מויד געצויגן א טשיסטע מויד צו ווערן. נאר איר טייערע גוטע אידן, אייערס א פסוק, א זאג, א גלייכווערטל, האבן מיין נשמה נישט געלאזט פארמידן ייִדישע רײד האָבן מיך װי גוטע מלאָכים באַװאַכט. געהערט האָב איך אײַערע דאַװנענדיקע מײַלער טאָג װי נאַכט. עקשנותדיק האָב איך אײַך צו מײַן מוח צוגעדענקט, און דורך די שװערסטע עינויים האָב איך אײַערע פּענעמער אױסגעטראַכט, אױסגעבענקט. ס'פֿינצטערט אַזױ פֿיל נאַכט אױף אײַערע פֿאַרלאָשענע קרױנען, זינגען לאמיר אינאיינעם א שטילן חסידישן ניגון, טאטעניו געטרייער ווער וועט אונז פאר אונזער צער באלוינען? פארגעלטער פארמעט אייערע געשטאלטן, אויף אייערע פענעמער פלאטערן אותיות, פליענדיגע ווערטער וואס האבן ביים לעבן מיר דערהאלטן,

ווי וואויל ער האט מיך איבערצייגט ער האט א רעכט מיך צו פיינטן. ער האט פלינק געבלעטערט די געשיכטע פון מיינע נעכטנס און היינטן. ער האט מיך געביסן מיט לאגיק, באוויזן מיין אומווערט צווישן פעלקער, באשווערט זענען מיר מיט גאלד און וואגיק מיט רויב, מיר, די פאראזיטן און מעלקער. ער האט אויסגעזען משוגע קלוג. זיין דיפלאמירטער שטערן האט זיך אנגעצונדן, ארויסגעלייגט אויפן טעלער אונזער יודעס באטרוג, און געזיפצט אויף די געטליכע וואונדן. ער איז געווען גוט ווי א לאם, בארעדעוודיג, חבר'יש, אויף ווארט נישט קארג, מיר איינגעגעבן דעם וויסטן סם, האניג'דיג ווי די דרשה אויפן בארג.

א פאטער צו זיין זון. מיין קינד, כ'האב געפירט דיינע בלינדע פינגער איבער אידישן שריפט ווי ביי ברייל. כ'האב דיר איינגעגעבן בגניבה עסלעפלען אידישקייט. האָסט זיך געקרומט, װי ס'װאָלט געװען ריצנאײל. האָסט קײנמאָל נישט פֿאַרשטאַנען, װאָס כ'בין געװען אױסן, מײַן קינד? כ'האָב דיר געשטעלט פּאָקן צו באַװאָרנען דיך קעגן דרױסן. כ'האָב דיך טאָג-אײַן טאָג-אױס געיִדישט, געשניטן דײַן לײַב מיט ליבשאַפֿט, מיט צובונד. האָסט זיך תּמיד געחידושט, װי אַ טאַטע קען זײַן אַזאַ אַכזר,

שרייען שמע ישראל. דערמאנונגען, דאס איז פון די לידער נאך מיין לעצטן בוך. פארנדיג אויף א באזוך בין איך דעם גאנצן וועג געווען פארטאן טראכטנדיג פון די לאנגע ארבעט שעה'ן, די נישט אנגעווארעמטע אייזערנע אויפשטעל בעטן, קאלטע דרויסן פריוועטן, פון דעם קארגן איינשפאר, נישט פארגין און פארמייד, פון די דאלער צו דאלער קלייבער, די תכלית בארדערס אן די ווייבער אויף דער אמאליגער איסט סייד.

דער פּײַנלעך אויסגעצאָלטער שיפֿסקאַרטע, פֿון די שוויצשעפּער, די שווינדזיכט ליידער. פֿון דעם אַלץ האָב איך געטראַכט, ווען איך בין געפֿאָרן אויף אַ באַזוך צום ייִדישן היסטאָריקער בען שנײַדער. ער וואוינט פֿאַרדאָרפֿט אין אַ העק, וווּ אַ ייִד איז נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן. אָן אַ פֿלעק פֿון אַ שול, אַ תּלמוד-תּורה, אַפֿילו אַ סינאַגאָגע, זענען זײַנע קינדער וואויל דערצויגן. ער האָט זיך פֿריילעך באַגעגנט מיט זײַן בולדאָג און מיך אויפֿגענומען פּאַראַדיש. און אַז מיר זענען געזעסן בײַם מאָלצײַט דעם זאַטן, האָב איך דעם היסטאָריקער דערמאָנט, אַז ער האָט יאָרצײַט נאָכן טאַטן און עס קומט דעם אָרעמען איסט-סײַדער שנײַדער אַ קדיש. פֿאַרגלויב מיך. פארגלויב מיך מיט דעם קינדישן טייטש פון הארציגע תפילות, יעדער ווארט איז א טויב וואס קלייבט קערנער און שטויב צווישן אונז איידער ס'גיט א פלי, דו אליין גיב מיר צוריק די נשמה אלע אינדערפרי, פארקניפ צוריק מיין לעבן מיט דיר, שרומפ איין דיין גרויזאמען אומענדלעך און מאך זיך פארשטענדליך. צום שכל פון א קריאת שמע קינד, גיב א לאך אריין אלע אינדערפרי אין מיין פענסטער און פארשווינד. א חלום פון מיין בוך געדענק לידער. אייביג ווי שטילקייט איז דיין ווארט, רבינו געטרייער. ברענסט און פארברענסט ניט דיין ארט מיט א הייליג פייער. צווייגסט און בלעטערסט מיט רייד, ווי א בוים א צעמענטשטער. איך צי ארונטער די שיך.

ווערט עס שוין אביסל אויפגעלויכטן און שטראליג, און פארנויגט זיך מיט שטאלץ, אני הציפור של ביאליק. אנגעלייגטער גאסט, איך באגריס דיך, פויגל פון א האלבן יאר-הונדערט צוריק. וויי, וויפיל וואסערן זענען אפגעפלאסן. פארוואר, פארוויאנעט גראז איז איצטער דאס פאלק. און דאס האט ער דיך געזאגט דעמאלט, ווען אידיש לעבן איז געווען לעבעדיג און כוואליג. פאלט דער פויגל מיר אריין אין די רייד, אני

ווארט האט ער פארמאגט. וואס אזוינס האסטו אים געזאגט וואס האט אין אים גענערט אידישליכע פרייד און דורותדיגן טרויער? ער איז דאך געווארן אונזער פעלז, א מויער איז ער אונז געווען, און טאמער האט מען באדארפט זינגען איז ער געווען משורר, און צארנען האט ער געצארנט, שטראפן האט ער געשטראפט, און ווארנען האט ער געווארנט, און געווען איז ער א וועקער, א שאלער, א טרייסטער, א מעורר.

אברהם מיט שרה'ן קומען מיר אנטקעגן פון די מערת המכפלה. גאט העלף זיידע-באבעשי אברהם גייט שווייגנדיג די גאס אריבער. נעם זיך ניט צום הארצן יאנקעלע זאגט שרה, ער איז מבין כל דיבור. ס'איז אזוי דא אנגענומען, א מאנצביל דארף אידיש שטומען. אבער א אידענע פון אידיש טייטש האט אויך עפעס וואס צו זאגן. זאג איך דיר גאט העלף מיין קינד זאלסט מיר אלדאס גוטס פארמאגן. גלייב מיר יאנקעלע עס וועט קומען א צייט אין חמשה-עשר לאנד פון ראזשינקעס און פייגן און אז אלע עברית קינדער וועלן אויפהערן אידיש שווייגן און אז זיי וועלן זיך צורעדן וועלן זיי וועט א נחת זיין צו הערן. אזוי וועט געשען יאנקעלע מיין קינד א שבועה קען איך דיר שווערן.

וועט אויף זיי א בלאז טאן די זעאונג פון לעבן, נאר דו מיין גאט ווייסט ווי שטארק זיי זענען געווען, ווייל דו האסט זיי געבויט מיט דיין פארשטאנדיגע גבורה, נאר דו מיין גאט האסט געוואוסט ווי שוואך זיי זענען געווען איידער זענען אוועק מיטן רויך, דו האסט נישט געשיצט די אידישע שטעט, זיי נישט פארפעסטיגט, זענען זיי ווי הייליגע אותיות אפגעשפרונגען פון לעבן.

דו האסט אונז באשאפן אין דיין געשטאלט, איצט איז דיין וועלט א שטיק גוף, א דומם, ווי געץ-גלעקער קלינגען איצטערט די נעמען פון שטעט, ווארשע, ווילנע, חעלם, לובלין. אין טאג ווען כ'וועל בויען מיין הויז, אויב פארגעסן וועל איך אין די אידישע שטעט זאל פארשטומט ווערן מיין צונג, פארטרויעריגט ווערן די בויערישע האנט, זאל סיי ווי פארשטומט ווערן מיין צונג,

דאָס קינדישסטע, גלויביקסטע פאָלק, מיט דעם בלוט פון יידישע שטעט אין די אָדערן, האָט אין די שרעק-חלומות פון זיין שווערסטן גלות קיינמאָל נישט מורא געהאַט פאַר אַזויפיל שוידער, וויפיל די אַרומרינגלענדיקע וועלט האָט אים אַנטקעגנגעטראָגן. ווי אַ דערשראָקענע טויב האָט ער געשטרעקט דעם האַלז צום שעכטער. הייליק, דריי מאָל הייליק, דאָס שוואַכסטע קינד צווישן פעלקער, מיט דעם בלוט פון אידישע שטעט אין די אדערן. הייליג די וועלט איידער זי צעלעסטערט דיך און צעשטויבט דיין קיניגרייך. לאז צוריק אויף איר דאס אש פון אידישע שטעט געדעכענישן, די רו פון איין אפגעהיטן שבת, דעם אראמאט פון איין אויסגעבאקענעם אידישן יום טוב. זע מיט וויפיל זעלנערישן כח שטייט אויף אנטקעגן דיר א ניט-אידישע וועלט מיט אַ געפּאַנצערטן געשטרעקטן אָרעם, אָן פֿלייש, אָן ביינער, בלויז גייסט. זאָג נבֿיאות, בן-אָדם, אויב דו קאָנסט אין טאָל פֿון אומברענג, אַז אויך דאָס רוחניות וועט אויפֿשטיין פֿון צוזאַמענגעקלאָגטן אַש, ס'וועט גענענען געזאַנג צו געזאַנג, רויך צו רויך, בענקשאַפֿט צו בענקשאַפֿט, הייליקייט צו הייליקייט, און ס'וועלן צוריק אויפשטיין אידישע שטעט אין טאל פון אזויפיל טויט-שאטנדיגן חורבן, זאג נביאות, זאג נביאות, זאג נביאות ביזן לעצטן אטעם דיינעם אויב דו קאנסט. פארוואגלטער רוצח, זיי וויסן דו האסט געבראכט אויף דער וועלט דיינער אויף אלע אייביגקייטן די קללה פון א טויט הארץ, טרויעריגער מערדער, האסט אויסגעווארצלט ביימער שטאמען אויסגעפליקט משפחות נעמען, אפגעמעקט געדעכענישן, פארמינערט דאס געזאנג פון דער וועלט. רעד זיך נישט איין אז דאס קען דיר געשענקט ווערן. רעד זיך נישט איין אז אין שענסטן ארויפבוי קען דאס שלעכטס פארגעסן ווערן. זעה ווי ס'פנים פון דער וועלט איז שוין צוקרומט און מאלפעדיג.

וואס כ'האב געשריבן צום צענטן יארטאג פונעם געטא אויפשטאנד, פארענדיג איך דאס פארליינען פון מיינע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע די שטים פון אידישן פאעט.

מאס פראדאקשענס האט דידזשיטיזירט און באנייט די רעקארדירונגען. די מוזיק איז פון האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעקארדירונגען פונעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, כאפט א קוק אויף אונזער וועבסייטל אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג. א שיינעם דאנק! You've been listening to a historic recording